זאגט די משנה, נשא אישה, איינער האט גענומען א פרוי, ושהה עמה עשר שנים, האט זיך געזאמט מיט איר צען יאר, ולא ילדה, און זי האט נישט געבוירן קיין קינדער, און ער האט נאך נישט מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה, אינו רשאי לבטל, טאר ער נישט זיין בטל פון דעם, אדער ער זאל איר גט'ן און נעמען א צווייטע, אדער נעמען צו דער פרוי נאך א פרוי. גירשה, אז ר'האט איר געגעט, מותרת לינשא לאחר, מעג זי חתונה האבן צו אנדערן, איך זאג נישט אז זי איז אן עקרה, ממילא דער וועלכער האט נאך נישט מקיים געווען די מצוה זאל נישט טארן איר נעמען, דאס זאג איך נישט, קען זיין אז די סיבה איז געוועזן אין ע. ורשאי השני דער אנדערער מעג לשהות עמה י' שנים, ער זאל זיך זאמען מיט איר צען יאר, און וועט זיין אז דער אנדערער האט איר געגעט נאך די צען יאר, טאר זי שוין נישט חתונה האבן צו קיין דריטן, די גמרא וועט ווייטער זאגן, ס'איז א חזקה א פרוי וואס זי האט נישט קיין קינדער.

דשמא קען זיין, הראשון לא זכה ליבנות ממנה, דער ערשטער האט נישט זוכה געווען צו ווערן געבויט פון איר. גמרא, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, נשא אישה, אז איינער האט גענומען א פרוי, ושהה עמה עשר שנים, האט זיך געזאמט מיט איר צען יאר, ולא ילדה, און זי האט נישט געבוירן, יוציא ויתן כתובה, זאל ער איר גט'ן. תוספות רעדט שוין פון דעם יוציא, צי די טייטש איז יוציא אז ס'איז א חיוב צו גט'ן, מ'צווינגט אים ער זאל גט'ן, ויתן כתובה, און ער זאל געבן א כתובה, די גמרא זאגט ווייטער אז דא רעדט זיך אז די סיבה איז געוועזן אין אים, זי זאגט אז נישט יורה כחץ, און די גמרא רעדט שוין ווייטער פארוואס מ'גלייבט איר. דעריבער דארף ער געבן א כתובה. שמא לא זכה ליבנות ממנה, טאמער האט ער נישט זוכה געווען צו ווערן געבויט פון איר, אף על פי שאין ראיה לדבר, קיין בפירוש'ע ראיה צו דעם האבן מיר נישט, זכר לדבר שטייט ביי אברהם אבינו מקץ עשר שנים, אין די ענדע פון צען יאר, לשבת אברם בארץ כנען, וואס ר'איז געווען אין לאנד כנען, און ער האט נישט געהאט קיין קינדער, האט ער דעמאלט גענומען הגר. איז דעריבער ווערט דערמאנט צען יאר, ווייל ביז צען יאר דארף מען אלעס טראכטן, אפשר וועט זי געבוירן, האט ער געטראכט טאמער שרה וועט געבוירן, ללמדך, קומט מיר לערנען דא זע איך נאך א זאך, דער פסוק זאגט לשבת אברם בארץ כנען שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המנין, דאס וואס ער איז געווען אין חוץ לארץ, ער איז דאך געווען פריער אסאך יארן איז ער געוועזן אין חוץ לארץ, דאס ווערט נישט גערעכנט, אבער דער מצוה פון פריה ורביה איז דאך נישט קיין מצוה תלויה בארץ, און דער דין גייט אן אפילו ער האט זיך געזוימט צען יאר גייט אן אפילו מען וואוינט אין חוץ לארץ, נאר ביי אברהם אבינו איז געווען אנדערש די זאך, מען האט דאך אים צוגעזאגט אז מען וועט אים בענטשן כאן אי אתה זוכה לבנים און דארטן וועסטו זוכה זיין, לפיכך דעריבער וועל מיר זעהן אויב ס'דא עפעס א סיבה מיר זעען דאך אז ישיבת חוץ לארץ ווערט נישט גערעכנט, ווייל איך זאג אז דאס איז געווען די מניעה, איז דער זעלבער דין אונז אויך נוגע, אז אויב ס'איז דא א סיבה אין דער זאך, חלה הוא, ער איז געווען קראנק, או שחלתה היא, אדער זי איז געווען קראנק, או שניהם חבושים בבית אסורים, ביידע זענען געווען אין תפיסה, צי נאר איינער פון ביידע, אין עולים לו מן המנין ווערט דאס נישט גערעכנט. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רב נחמנ'ן, ולילף מיצחק, זאל איך אפלערנען פון יצחק'ן, יצחק האט זיך געזוימט צוואנציג יאר, ביז וואנען רבקה האט געבוירן און ער האט נישט גענומען קיין אנדערע, וואס זעה איך דאך אז מען דארף ווארטן נישט צען יאר נאר צוואנציג יאר, און תוספות דא שטעלט זיך שוין אויף דעם, גיט א קוק א תוספות פאר דעם לעצטן, ולילף מיצחק ואם תאמר יצחק נמי לא שהה יותר מיו"ד, ער האט זיך נישט געזוימט מער איבער צען יאר, לפי מה שפירשתי שלא היתה רבקה אלא בת ג' כשנשאה, זי איז אלט געווען דריי יאר, ועד שהיתה בת י"ב לא היתה ראוי להוליד, איז דאך האט זיך געווארט נאר צען יאר, וואס איז די קשיא ולילף מיצחק, ויש לומר דמדרשות חלוקים כדפרישית לעיל, פריער דף סמך א' עמוד ב' האט תוספות אראפגעברענגט וואס ווערט דערמאנט אין ספרי אז זי איז דעמאלט אלט געווען בשעת ער האט איר גענומען פערצן יאר, פערצן יאר אויב אזוי איז דאך האט זי שוין געקאנט געבוירן און דאך האט ער געווארט צוואנציג יאר, זאל איך אפלערנען אז מען זאל ווארטן צוואנציג יאר? ווי זע איך אז יצחק האט געדויערט צוואנציג יאר? דכתיב, עס שטייט ויהי יצחק בן ארבעים שנה, יצחק איז אלט געווען פערציג יאר, בקחתו את רבקה, וגומר, וכתיב, און ס'שטייט אין א צווייטן פסוק ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם, אמר ליה, האט ער אים גענטפערט יצחק עקור היה, יצחק איז געווען א עקור. און ער האט געוואוסט אז די סיבה איז אין אים, ער האט דאך געוואוסט אז ס'וועט נישט העלפן וואס ער וועט איר גט'ן און נעמען א צווייטע. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי קאנסט דאך נישט אפלערנען פון אברהמ'ן אויכעט, אברהם נמי עקור היה, ווי קען איך אפלערנען פון אברהמ'ן? האט דאך געוועהט געמיינט ער וועט נישט האבן קיין קינדער. ענטפערט די גמרא, אין אמת'ן ביסטו גערעכט, יצחק איז געווען א עקור דעריבער האט ער נישט גענומען קיין אנדערע, און די זעלבע זאך ביי אברהמ'ן, נאר דא שטעל איך זיך אויף א צווייטע זאך, וואס דארף מיר דער פסוק דערציילן ביי אברהמ'ן אז מקץ עשר שנים לשבת אברהם בארץ כנען? וואס גייט מיר דער פסוק מיט דעם דערציילן אז ס'האט נאך צען יאר? איז צו דערציילן אונז דעם דין אז מען דארף ווארטן צען יאר? איי וואס דער דער פסוק דערציילט דאך מיר אויך ביי יצחק'ן צוואנציג, נאר דער פסוק פון יצחק'ן איז נישט איבריג. פארוואס איז דער פסוק פון יצחק'ן נישט איבריג? ההוא, דעם פסוק פון יצחק'ן מיבעי ליה דארף איך האבן לכדרב חייא בר אבא, צו דער דרשה פון רב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט געזאגט פון רבי יוחנן, למה נמנו שנותיו של ישמעאל, פארוואס ווערט דערמאנט די יארן פון ישמעאל'ן, אז ישמעאל האט געלעבט הונדערט זיבן און דרײַסיק יאר, כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב, אזוי ארום ווער איך געוואויר וויפיל יארן איז יעקב אלט געווען ווען ער האט גענומען די ברכות? די גמרא אין מגילה דף י"ז, רש"י ברענגט עס אראפ אין פרשת תולדות אין לעצטן פסוק, אין לעצטן פסוק פון דער פרשה שטייט וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה, עשו האט גענומען מחלת'ן, די שוועסטער פון נביות איז רש"י ברענגט דארט אראפ ממשמע שנאמר בת ישמעאל אז איך ווייס אז מחלת איז די טאכטער פון ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות ווייס איך דען נישט אז זי איז די שוועסטער פון נביות נאר דער פסוק קומט מיר דא דערציילן אז ישמעאל איז געשטארבן, נאכדעם ווען עשיו האט איר באשטימט צו אים פאר א פרוי פאר די נישואין, און ווער האט געמאכט די נישואין? דער ברודער נביות. איז פון דעם ווער איך געוואויר אז יעקב איז דעמאלט אלט געווען דרײַ און זעכציק יאר. ווי אזוי? ווייל ישמעאל איז אלט געווען פֿיר און זיבעציק יאר ווען יעקב איז געבוירן געווארן. ווייל פערצן יאר איז ישמעאל געווען עלטער פון יצחק'ן, און יצחק איז אלט געווען זעכציק יאר ווען ער האט געבוירן יעקב'ן מיט עשיו'ן, און פערצן און זעכציק איז פיר און זיבעציק, און ישמעאל האט געלעבט הונדערט זיבן און דרייסיג יאר, ווי שטייט דערמאנט אין פסוק, קומט אויס אז ווען ישמעאל איז אלט געווען פֿיר און זיבעציק יאר ווען יעקב איז געבוירן געווארן, האט ער נאך געלעבט דרײַ און זעכציק יאר ישמעאל משלים צו זיין די הונדערט זיבן און דרײַסיק יאר, איז דעמאלט יעקב אלט געווען דרײַ און זעכציק יאר, און נאכדעם איז ער געגאנגען אין חרן. יעצט לאמיר נאר זען דעם חשבון. ער איז געווען אין חרן פערצן יאר ביז ס'איז געבוירן געווארן יוסף. אזוי שטייט דאך, ער האט געזאגט צו אים, כ'האב דיר געארבעט פערצן יאר בשני בנותיך, און זעקס יאר בצאנך, און דער שכר פון די שאף איז געווען נאכדעם ווי יוסף איז געבוירן געווארן, ווייל עס שטייט, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. האט ער געוואלט אוועק גיין האט ער אים געזאגט ער זאל ארבעטן פאר די שאף איז פֿערצן און דרײַ און זעכציק איז זיבן און זיבעציק יוסף איז אלט געווען הונדערט יאר ווען ער איז געווארן א מלך איז זיבן און זיבעציק און דרײַסיק איז הונדערט זיבן. ביז יעקב איז געגאנגען קיין מצרים איז געוועזן נאך ניין יאר, די זיבן יאר די זאטע יאר און די און די צוויי הונגער יאר. הונדערט און זיבן און ניין איז הונדערט זעכצן. און יעקב זאגט צו פרעה, ער איז אלט הונדערט און דרײַסיק יאר. לויט אונזער חשבון קומט דאך אויס ער איז נישט געווען אלט מער ווי הונדערט זעכצן יאר, דארף מיר זאגן אז נאכדעם ווי יעקב האט גענומען די ברכות איז ער געגאנגען צום בית עבר און האט זיך דארט אויפגעהאלטן פֿערצן יאר. קומט אויס אז יעקב איז נישט געווען ביי זיין טאטן יצחק זעקס און דרײַסיק יאר, די פערצן יאר וואס ר'איז געווען אין בית עבר, און צוואנציג יאר וואס ר'איז געווען ביי לבנ'ען, און צוויי יאר וואס ר'איז געווען אויפן וועג, און ר'איז נאר געווארן געשטראפט מיט צוויי און צוואנציג יאר. יוסף'ן האט יעקב נישט געזען צוויי און צוואנציג יאר. אזוי איז דאך דער חשבון. ווען ר'איז אוועק געגאנגען פון אים איז ער אלט געווען זיבעצן יאר, איז ביז ר'איז געווארן מלך איז געווען דרייצן יאר, און די ניין יאר, די זיבן זאטע יאר, און די צוויי הונגער יאר, צוויי און צוואנציג יאר. ער האט דאך נישט געז. מיר זאגן דאך מידה כנגד מידה, פארוואס איז ער נאר געווארן געשטראפט צוויי און צוואנציג, נישט זעקס און דרייסיג? ווייל די פערצן יאר וואס ר'איז געווען בבית עבר, איז אין זכות פון דער תורה איז ער נישט געווארן געשטראפט. איז פון וואנען ווייס איך דאס אלעס? דאס אלעס ווייס איך פון דעם פסוק וואס עס ווערט דא דערמאנט, אז דעמאלט או אין דער צייט ווען עשו האט גענומען מחלת בת ישמעאל, און ישמעאל איז דעמאָלט געשטאָרבן. ווען איז דאָס געוועזן? דאָס איז דאָך געווען אין דער צייט ווען ער האָט גענומען די ברכות, ווייל עס האָט אַ שייכות צו דעם פריערדיקן. עס שטייט דאָך אַזוי פריער אין פּסוק, אַז עשו האָט געזען, אַז יצחק האָט געבענטשט יעקבן, און האָט אים אַוועקגעשיקט, אַז זאָל גיין אין פּדן-ארם, אַז זאָל נעמען פון דאָרטן אַ פרוי. און ער האט אים אנגעזאגט ער זאל נישט נעמען מבנות כנען, האט ער דאך פון דעם געזען אז די בנות כנען זענען שלעכט בעיני יצחק אביו, און דעמאלט איז ג וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, איז דעמאלט איז ער געגאנגען און האט גענומען מחלת בת ישמעאל. רשי. ליחס בהן, לידע שנותיו של יעקב, מען זאל וויסן די יארן פון יעקב'ן, בן כמה שנים היה, וויפיל יאר איז אלט געווען, כשהלך לבית עבר, ווען ער איז געגאנגען צום הויז פון עבר, וכשעמד על הבאר, און ווען ער איז געשטאנען ביי דעם ברונעם. ובשילהי פרק קמא דמגילה מפרש לה, דארט איז די גמרא מפרש דעם חשבון. והאי קרא דיצחק בן שישים שנה מייתי לה התם, ער ברענגט דארט אראפ דעם פסוק אז יצחק איז אלט געווען זעכציק יאר ווען ער האט געבוירן יעקב'ן, דילפינן מינה, איך לערן דאך אפ פון דעם, דגדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם, אז תלמוד תורה איז גרעסער פון כיבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית עבר, די אלע יארן, לויטן חשבון קומט דאך אויס פערצן יאר איז יעקב געווען און האט געלערנט תורה ביי עבר'ן, לא נענש עליהם, אויף דעם איז ער נישט געווארן געשטראפט, ווייל תלמוד תורה איז גרעסער פון כיבוד אב ואם, און אויך ווער איך געוואויר וויפיל יאר איז ער געווען בבית עבר? פערצן יאר. דאס איז די טייטש דא אין גמרא. האי מיבעי ליה לכדרב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, למה נמנו שנותיו של ישמעאל, כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב, כ'זאל וויסן דעם חשבון פון די יארן פון יעקב'ן, וויפיל ער איז דעמאלט אלט געווען ווען ער האט גענומען די ברכות. אמר ר' יצחק האט ר' יצחק געזאגט יצחק אבינו עקור היה שנאמר שטייט אין פסוק ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו על אשתו לא נאמר אז ר'האט געבעטן אז די פרוי זאל האבן קינדער ווערט נישט דערמאנט אלא לנוכח מלמד קומט מיר דער פסוק לערנען ששניהם עקורים היו ער איז געווען א עקור און זי רבקה איז געווען א עקרה דאס איז די טייטש לנוכח, ווייל די סיבה איז געווען אין ביידע. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי ויעתר לו, וואס שטייט ויעתר לו? ויעתר להם מיבעי ליה, דארף דאך שטיין להם, בשלמא ווען איך זאג יצחק האט נאר געבעטן אויף זיין פרוי, איז גוט פארוואס ס'שטייט לו און מ'האט אנגענומען זיין בקשה. אבער אויב איך זאג ער האט געבעטן און ביידע האבן געבעטן ער אויף זיך און זי אויף זיך דארף דאך שטיין ויעתר להם. ענטפערט די גמרא, דער פסוק וויל מיר דא דערמאנען נאך א זאך, לפי שאינו דומה ס'איז נישט גלייך תפילת צדיק בן צדיק יצחק וואס איז געווען צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע רבקה וואס איז געווען צדיק בן רשע. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, מפני מה היו אבותינו עקורים, פארוואס טאקע איז אזוי א געוועזן אז זענען עס איז געוועזן עקורים, ביי אברהמ'ן, ביי יצחק'ן. מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתם של צדיקים, דער אייבערשטער וויל אז די צדיקים זאלן מתפלל זיין, ס'איז געליבט ביי דעם אייבערשטן די תפילה פון די צדיקים. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר, דא אין פסוק ווערט דערמאנט ויעתר ויעתר, עתר ווערט אנגערופן, ס'דא אזיין זאך וואס די זאך האט דריי שפיצן, דריי ציינער, מיט דעם ארט טוט מען אויפהייבן די שטרוי, מיט דעם טוט מען איבערווארפן די שטרוי, פארוואס ווערט דא דערמאנט אין דאס לשון אין פסוק ויעתר? מה עתר זה מהפך טוט איבערקערן התבואה ממקום למקום, כך די זעלבע זאך תפילתם של צדיקים, די תפילה פון די צדיקים, מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא, טוט איבערקערן די מידות פון אייבערשטן, ממידת רגזנות למידת רחמנות. איז דער מאירי דא מאריך, ער זאגט אז א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט פארלירן דעם בטחון אין אייבערשטן, אז דורך תפילת הצדיק, קען ווערן נתהפך אפילו די טבע. אמר רבי אמי האט רבי אמי געזאגט אברהם ושרה טומטמים היו. טומטום ווערט אנגערופן אז ס'איז פארוואקסן אויף דעם ארט. און תוספות זאגט כאטש ס'איז דאך געווארן נקרע, שפעטער איז דאך שוין געווארן באשטימט.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שרה אמנו איילונית היתה זי געווען א איילונית שנאמר שטייט ותהי שרה עקרה אין לה ולד אפילו בית ולד אין לה ס'דא א חילוק פון איילונית ביז עקרה איילונית האט מען דאך געלערנט איז דא סימנים אין גוף גלייך בטבע איז אזעלכע און עקרה איז דער גוף דער געבוי פון גוף איז דער זעלבער נאר ס'איז ווי מ'זאגט א קראנקייט אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט וואס מיר האבן פריער געלערנט עמוד א' אז אויב דער וואס האט נישט מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה און די פרוי טוט נישט געבוירן קיין קינד זאל ער ווארטן ביז צען יאר און נאך צען יאר דעמאלט זאל ער יוציא ויתן כתובה צו ער מוז נעמען א צווייטע דאס איז נאר גערעדט געווארן אלא בדורות הראשונים, די ערשטע דורות ששנותיהם מרובות, וואס האבן געהאט אסאך געלעבט אסאך יארן, אבל בדורות האחרונים, אין די שפעטערדיגע דורות ששנותיהם מועטות, די יארן זענען ווינציג, שתי שנים ומחצה, זאל מען ווארטן צוויי און א האלבע יאר, וויפיל חדשים איז דאס צוויי און א האלבע יאר? דרייסיג חדשים כנגד שלושה עיבורים, פאקטיש איז דאך די עיבור נאר ניין חדשים, איז דאך דריי מאל ניין איז זיבן און צוואנציג, נאר נאכדעם וואס זי איז א יולדת איז זי דאך טמא, איז דאך דא צו א וואך צו צוויי וואכן ביי א נקבה, און ווען איז די אישה ווערט נתעבר סמוך לוסתה אז עס גייט דורך ער דארף דורכגיין א חודש ער זאל נאכאמאל ווערן נתעבר. רבה אמר רב נחמן, רבה זאגט פאר רב נחמן, שלש שנים דריי יאר כנגד שלש פקידות, אנטקעגן דריי דערמאנונגען וואס דער אייבישטער טוט דערמאנען ראש השנה די עקרות, און לכאורה לויט אים דארף אויסקומען ש ס, מ'מיינט נישט דריי יאר נאר מ'מיינט ס'זאל דורכגיין דריי ראש השנות, דאמר מר מיר האבן געלערנט בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה, אמר רבה האט רבה געזאגט ליתנהו להני כללי, ס'איז נישט דא דיע כללים וואס מיר זאגן אז די יעצטיגע דורות זאל מען ווארטן נאר צוויי א האלבע יאר צו דריי יאר, מכדי מתניתין מאן תקין, ווער האט געלערנט די משנה איז דאך רבי, והא בימי דוד אימעוט שני, אין די צייטן פון דוד'ן האט מען שוין געלעבט ווינציגער, דכתיב ווי שטייט אין פסוק ימי שנותינו בהם שבעים שנה. פרעגט די גמרא, דו זאגסט יוציא ויתן כתובה, טאמער לא זכה להבנות הימנה, זי איז ניט שולדיג, והאי שמא לא זכה להבנות הימנה, ודילמא אפשר איהי דלא זכיא, זי האט נישט דעם זכות, דעריבער זאל ער נישט געבן די כתובה, זי איז שולד, ענטפערט די גמרא, איהי זי, כיוון דלא מפקדא אפריה ורביה לא מיענשא, ווייל זי איז נישט געווארן בעשטימט צו די מצוה פון פריה ורביה, ווערט זי נישט געשטראפט. פרעגט די גמרא איני, ס'איז ניט אזוי, וואס זאגסטו שמא לא זכה לבנות ממנה, והא אמרו ליה רבנן לרבי אבא בר זבדא, די רבנן האבן געזאגט צו רב אבא בר זבדא, נסיב איתתא נעם א פרוי ואוליד בני, געבויר קינדער, ואמר להו האט ער זיי געזאגט, אי זכאי איך זאל געווען האבן א זכות הוו לי מקמייתא, וואלט איך געהאט פון דער ערשטער פרוי זע איך דאך איך זאג נישט די סברה שמא לא זכה לבנות הימנה, ענטפערט די גמרא התם דחויי קא מדחי לרבנן, ער האט זיי מדחה געווען, דרבי אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא, רב הונא האט מאריך געווען אין די דרשות, האבן זיך איינגעהאלטן מי רגליים איז ער געווארן א עקר, רב גידל איעקר מפרקיה דרב הונא, רב חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא, רב ששת איעקר מפרקיה דרב הונא, רב אחא בר יעקב. אחדתיה סוסכינתא, האט אים אויך אנגעכאפט די קראנקייט פון עצירות פון מי רגליים תליוה בארזא דבי רב מ'האט אים אויפגעהאנגען אויף א טענענבוים וואס איז לעבן בית מדרש ונפק מיניה כהוצא ירקא פון אים איז ארויסגעגאנגען ווי א גרינקייט פון א טייטלבוים אזוי ווי אמר רבי אחא בר יעקב שיתין סבי הוינא מיר זענען געווען זעכציק חכמים וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא און אלע זענען געווארן עקרים ביי די דרשה פון רב הונא לבר מאנא אויסער מיר איך נישט דקיימי בנפשאי כ'האב אין מיר מקיים געווען, החכמה תחיה בעליה, דאס וואס כ'האב גענומען דעם מיטל וואס כ'האב זיך אויפגעהאנגען אויף דעם ארז, דאס איז געווען מיין רפואה רש"י. ברוך השם, מסכת יבמות, דף ס"ד, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן, דקיימי בנפשאי החכמה תחיה בעליה. אין די משנה האט מען געלערנט גירשה מותרת לינשא לאחר, אין די משנה שטייט אזוי, אז איינער האט גענומען א פרוי און ער האט מיט איר געוואוינט צען יאר און זי האט נישט געבוירן, איז זאגן מיר זאל ער נעמען א צווייטע פרוי כדי מקיים זיין די מצוה פון פריה ורביה, אויב ער האט דער פרוי גע'גט, מעג זי חתונה האבן צו אנדערן, איך זאג נישט אז זי איז אן עקרה, און אויב זאל זיין אן עקרה וואלט זי דאך נישט געטארט חתונה האבן צו אזעלכן וועלכע האט נאך נישט קיין קינדער, זאג איך ניין, זי מעג חתונה האבן צו א צווייטן. זאגט די גמרא, שני אין, זי מעג חתונה האבן צו א צווייטן, שלישי לא, ווי וועט זיין אז דער צווייטער האט אויך געדויערט צען יאר און זי האט נישט געהאט קיין קינדער, טאר זי נישט חתונה האבן צו קיין דריטן, ווייל מיט צוויי מאל איז שוין געווארן א חזקה אז די פרוי איז אן עקרה, הייסט עס אז א חזקה ווערט מיט צוויי מאל, מתניתין מני, ווי ווער גייט די משנה? רבי היא, די משנה גייט ווי רבי. וואס רבי לערנט אז מיט צוויי מאל ווערט א חזקה, דתניא מיר האבן געלערנט מלה הראשון ומת זי האט מל געווען די ערשטע קינד און ער איז געשטארבן מחמת מילה שני, ומת, די צווייטע קינד וואס האט געבוירן האט זי מל געווען און אויך געשטארבן מחמת מילה שלישי לא תמול דברי רבי, לערנט רבי אז די דריטע קינד זאל זי שוין נישט מל זיין ווייל ס'איז א סימן ס'האט צוטאן ווי מ'זאגט מיט די עונגים מיט מיט די בלוט זאל מען נישט מל זיין די דריטע מיט צוויי מאל הייסט עס שוין א חזקה רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל לערנט, שלישי תמול, די דריטע קינד זאל זי יא מל זיין, ווייל מיט צוויי מאל איז נאך נישט קיין חזקה, רביעי לא תמול, די פערדע זאל זי נישט מל זיין. וואס זשע זעהן מיר דא? אז ס'איז א מחלוקת וויפיל מאל ווערט א חזקה, צו מיט צוויי מאל צו מיט דריי מאל. ביי אונז אין די משנה אז ס'שטייט אז די חזקה ווערט מיט צוויי מאל, איז דאס ווי רבי, די מאירי איז מדייק פון לשון פון גמרא, וואס הייסט מלה, זי האט מל געווען, די חיוב מילה ליגט דאך אויפן טאטן נישט אויף דער פרוי, טוט ער אויף א חידוש א גרויסן, א הלכה'דיגע זאך, נישט אלע זענען מסכים אז ווי וועט זיין אז ער האט פרויען צוויי פרויען און ער האט מל געווען א קינד פון דער פרוי און ס'איז געשטארבן מחמת מילה, און פון דער צווייטער פרוי איז אויך געשטארבן מחמת מילה, צו פון דער דריטער פרוי, דאס הייסט נישט קיין חזקה, די חזקה מאכט נאר מלה וואס איז די זעלבע, כאטש די גמרא זאגט ווייטער אז אחיות מחזקות, דאס הייסט אז ס'איז געווען דריי שוועסטער פארשטייט זיך חתונה געהאט צו פארשידענע מענער, און איינע פון די שוועסטער האט מל געווען די קינד, איז געשטארבן מחמת מילה, און די צווייטע איז געשטארבן מחמת מילה. און די דריטע, זאגט די גמרא אז ס'איז א חזקה, אז די חזקה איז נישט בלויז ביי די זעלבע פרוי, נאר ביי אחיות איז אויך א חזקה, אבער ווי מען זאגט לגבי די מאן, ביי אים ווערט נישט די זאך קיין חזקה. פרעגט די גמרא א קשיא. והתניא איפכא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא פארקערט, אז רבי לערנט מיט דריי מאל איז א חזקה, און ר' שמעון בן גמליאל לערנט מיט צוויי מאל, דאס הייסט אז ס'איז געווען א צייט וואס יעדער האט חרטה געהאט און ס'איז אים געפאלן דאס וואס דער צווייטער זאגט. וויל איך וויסן הי מינייהו אחרנייתא וועלכעס איז געווארן געלערנט די לעצטע ווייל כ'זאל וויסן לגבי די הלכה, זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין אז די לעצטע איז געווארן געלערנט דאס וואס איז דא געווארן דערמאנט אין אנפאנג אז רבי האלט מיט צוויי מאל איז א חזקה און רבי שמעון בן גמליאל האלט מיט דריי מאל דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן רב חייא בר אבא האט דערציילט פאר רבי יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי, ס'איז געווען א מעשה מיט פיר שוועסטערן אין דער שטאט צפורי, שמלה ראשונה, די ערשטע פון די שוועסטער האט מל געווען איהר קינד ומת, די קינד איז געשטארבן מחמת מילה שניה, די צווייטע האט מל געווען ומת, און ס'איז געשטארבן די צווייטע שוועסטער, שלישית, די דריטע שוועסטער האט מל געווען די קינד ומת, ס'איז געשטארבן מחמת מילה. רביעית, די פערדע שוועסטער באת לפני רבי שמעון בן גמליאל, זי איז געקומען פרעגן רבי שמעון בן גמליאל עפעס, יעדער די שוועסטער, די אנדערע שוועסטער, די דריטע שוועסטער, ביי אלע האט פאסירט מיתה מחמת מילה. אמר לה, האט רבי שמעון בן גמליאל צו איר געזאגט, אל תמולי, זאלסט נישט מל זיין, זע איך דאך פון דעם א, ווארום ווער דערמאנט דאס א, דאס א דערמאנט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן אליין איז שוין געווען אן אמורא, ער איז געווען דער סוף פון די תנאים, און ער האט געזען דיע מעשה, זע איך דאך אז ביי די ענדע איז געווארן געלערנט דיע זאך אז רבי שמעון בן גמליאל זאגט דריי מאל און רבי זאגט צוויי מאל, זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה אז רבי שמעון בן גמליאל האלט מיט דריי מאל איז א חזקה, וואס איז דא געווען א מעשה אז די פערדע איז געקומען, ודילמא קען זיין אי אתיא שלישית אז די דריטע זאל געווען קומען, נמי הוה אמר לה, וואלט ער אויך איר געזאגט אז זי זאל נישט מל זיין, קען זיין אז רבי שמעון בן גמליאל האלט אז מיט צוויי מאל איז א חזקה, זאגט די גמרא, אם כן, אויב אזוי יא, אז פון דער מעשה קען איך זיך גארנישט ניט אפדרינגען, מאי אסהדותיה דרב חייא בר אבא, אז רב חייא בר אבא דערציילט עס פון רבי יוחנן, איז דאך א סימן איך קען זיך פון דא עפעס אפלערנען, ווייל רבי יוחנן האלט אז רבי שמעון בן גמליאל האלט א חזקה ווערט מיט דריי מאל. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה. אין אמת'ן קען זיין אז רבי שמעון בן גמליאל האלט א חזקה איז מיט צוויי מאל, איי אויב אזוי וואזשע גייט ער מיר דערציילן דיע מעשה? ודילמא הא קא משמע לן ער גייט מיר דאס א דערציילן דאחיות מחזקות אז אזוי ווי איך זאג אז די זעלבע פרוי איר האט מל געווען איין קינד און די זעלבע פרוי איז מל די צווייטע קינד זאגן מיר אז ס'ווערט א חזקה איז די זעלבע זאך נישט די זעלבע פרוי נאר א שוועסטער, דאס ווערט אויך געמאכט די חזקה, אבער אין אמת'ן קען זיין אז ווען די דריטע זאל געווען קומען וואלט ער אויך נישט געהייסן מל זיין, ווייל רבי שמעון בן גמליאל האלט מיט צוויי מאל איז א חזקה, דאס האט ער געהאלטן ביי דער ענדע. אמר רבא האט רבא געזאגט, השתא דאמרת יעצט אז דו זאגסט אחיות מחזקות אז דאס הייסט אז ס'אמאל פארהאנען געוויסע זאכן אין בלוט וואס דיע זאכן איז א משפחה זאך אז מ'זעהט עס ביי איינעם און ביי דעם צווייטן אין דער משפחה און דער דריטן אין דער משפחה איז א פאקט אז דאס געפינט זיך אין דער משפחה לא ישא אדם אישה זאל א מענטש נישט נעמען קיין פרוי לא ממשפחת נכפין נישט פון די משפחה וואס דארט איז דא די קראנקהייט נכפין ולא ממשפחת מצורעים והוא ווען איז דאס געזאגט געווארן? אויב ס'איז דא איינער אין די משפחה ווערט נאך נישט א חזקה אויף די גאנצע משפחה נאר דאתחזק תלתא זימני אז ס'איז דריי מענטשן אין דער משפחה האבן דיע קראנקהייט איז דאס שוין א חזקה. פרעגט די גמרא מאי הוה עלה, ווי בלייבט עס? וויפיל ווערט די זאך א חזקה? כי אתא רבי יצחק בר יוסף אמר, רבי יצחק בר יוסף איז געקומען האט ער דערציילט, עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן, ס'איז געווען א מעשה פאר רבי יוחנן בכנישתא דמעון אין די שול פון די שטאט מעון, ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, יום כיפור איז געפאלן שבת, און דעמאלט איז געווען א ברית מילה, און דער פאל איז דא געוועזן ומלה ראשונה ומת, שניה ומת, די ערשטע האט מל געווען, די צווייטע האט מל געווען און ס'איז געשטארבן מחמת מילה, שלישית באה לפניו, די דריטע איז געקומען פרעגן ר' יוחנן צו מען זאל מל זיין, אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, לכי גיי ומולי און מען זאל מל זיין. וואס איז די חידוש? דא איז דאך געווען די מעשה שבת יום כיפור, אויב איך זאג דא איז דאך שוין פארבינדן מיט צוויי זאכן, איינמאל האלט איך אז ס'איז נישט קיין סכנה, א כאטש צוויי קינדער זענען געשטארבן מחמת מילה איז עס נאכנישט קיין חזקה, מען קען מל זיין די דריטע, און דא איז דאך אויך א ענין פון איסור, איך שטעל זיך אריין אין איסור, מ'איז מל שבת די קינד. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, חזי זע, דקשרית די ביסט מתיר איסורא א איסור וסכנתא און א סכנה ווייל אויב א חזקה איז מיט צוויי מאל איז דאך שוין די דריטע דארף מען נישט מל זיין איז דאך שוין די דריטע מילה שלא בזמנו און מילה שלא בזמנו איז נישט דוחה שבת און נאך א זאך אויב די חזקה איז מיט צוויי מאל גייט מען דאך שוין אריין אין א סכנה.

רב יצחק בריה דרבה בר בר חנה ושכיב און געשטארבן, האט אביי זיך פארלאזט אז מיט צוויי מאל איז נישט קיין חזקה, ונסבה הוא, און אביי האט מיט איר חתונה געהאט ושכיב און אביי איז געשטארבן. און אבער ס'איז דא דער ענין, מיר האבן נאך דאס נישט געלערנט פריער, אז אזוי ווי חזקה איז פארהאנען אויך לגבי דעם ענין קטלנית אז איין מאן איז געשטארבן, דער צווייטער איז געשטארבן, דער דריטער איז א חזקה קטלנית זי הרג'ט די מענער זי טאר נישט חתונה האבן, אמר רבא האט רבא געזאגט ומי איכא דעביד עובדא בנפשיה כי האי גייט א מענטש טאן ביי זיך א מעשה ווי די זאך ער זיך איינשטעלן א סכנה ווי אביי האט געטאן און מען זעט דאך ס'איז טאקע נישט געטויגט? והא איהו דאמר, אביי האט דאך געזאגט אמאל, אבין דסמכא, ווען אבין זאגט איבער א מימרא פון רבי יוחנן, קען מען זיך פארלאזן. יצחק סומקא, אזוי האט מען גערופן רב יצחק'ן, יצחק דער רויטער, לאו בר סמכא, אויף אים קען מען זיך נישט פארלאזן. וואס איז דער חילוק פון רב אבין ביז רב יצחק'ן? אבין ישנו בחזרה, אבין האט איבערגע'חזר'ט אלעס וואס ער האט געלערנט, נאך א טייטש איז דא אין רש"י, ישנו בחזרה, ער איז דא אויב מ'האט חרטה פון די הלכה. רב אבין איז שטענדיג געווען פאר רבי יוחנן, און אויב רבי יוחנן האט חרטה געהאט פון א דין, וואלט עס רב אבין געהערט און ער וואלט אויך חרטה געהאט. יצחק סומקא, אינו בחזרה, דער עיקר מיינט ער זאגן אז די פריערדיגע מימרא, אז מיט דריי מאל איז א חזקה דאס ווער האט געזאגט כי אתא רב יצחק בר יוסף, אויף רב יצחק'ן דארף איך זיך נישט פארלאזן, צי מ'וועט לערנען די טייטש ער חזר'ט נישט וואס ער לערנט קען מען מאכן א טעות, אדער מען וועט לערנען טייטש ער איז נישט שטענדיג דא פאר רבי יוחנן, קען אמאל זיין ער האט חרטה געהאט, ממילא האט ער דאס נישט געדארפן טון. ועוד, נאך האט רבא געזאגט, אימר דפליגי לענין מילה ווען איז די מחלוקת נאר לגבי מל זיין, אז דער ערשטע קינד איז געשטארבן מחמת מילה און די צווייטע צו עס ווערט א חזקה, אבער בנישואין מי פליגי? האמיר דען א מחלוקת געהאט ביי נישואין אז זי האט חתונה געהאט צו איינעם און איז געשטארבן צום צווייטן צו עס ווערט א חזקה צו נישט? זאגט די גמרא אין יא, ס'דא א מחלוקת ביי נישואין אויכעט, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ניסת לראשון, זי האט חתונה געהאט צו איין מאן, ומת און דער מאן איז געשטארבן, לשני, צום צווייטן מאן ומת און איז געשטארבן, לשלישי, צום דריטן לא תנשא זאל זי נישט חתונה האבן. דברי רבי, אזוי האלט רבי. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, מיט צוויי מאל הייסט זי נאך נישט קיין קטלנית, וואס צוויי מענער זענען געשטארבן איז לשלישי תנשא, מעג זי חתונה האבן צו א דריטן, אויב דער דריטער איז אויכעט געשטארבן לרביעי לא תנשא, צום פערטן טאר זי נישט, זע איך דאך אז ס'איז דא א מחלוקת לגבי דעם דין פון נישואין, פרעגט די גמרא, לאמער פארשטיין די זאך, בשלמא גבי מילה ביי מל זיין פארשטיי איך וואס עס הייסט א חזקה, ווייל איכא משפחה דרפי דמא, ס'דא א משפחה די בלוט איז ווייך שוואך, ואיכא משפחה דקמיט דמא, ס'דא א משפחה וואס די בלוט איז איינגעצויגן, ממילא זאגן מיר אז די משפחה האט אזוין בלוט וואס א סכנה איז מל צו זיין. אלא נישואין, מאי טעמא? וואס איז דער ענין פון נישואין זי זאל ווערן א קטלנית? אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרב הונא, מעיין גורם, דער מעיין, דער קוואל פון דער אישה, דאס איז גורם אז דער מאן זאל שטארבן. ורב אשי אמר, און רב אשי זאגט, מזל גורם, איר מזל איז גורם, איר מזל איז אזעלכע אז די מענער זאלן נישט מאריך ימים זיין. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק צווישן די ביידע טעמים? איכא בינייהו, די חילוק וועט זיין דאירסה ומית. צוויי מענער זענען געשטארבן נאך די חתונה, אבער דער דריטער איז געשטארבן גלייך נאך די קידושין. אויב איך זאג מעיין גורם, איז דאך נאך נישט געווען מעיין, אבער אויב איך זאג מזל גורם, איז שוין דער מזל גורם. אי נמי, אדער, דנפל מדיקלא, עס איז געווען א עקסידענט ר'איז געשטארבן ומית ר'איז געשטארבן, אויב איך זאג מעיין גורם איז דאס נאך נישט קיין חזקה, ווייל דאס זעה איך דאך אז די מיתה איז געווען דורך א עקסידענט, אבער אויב איך זאג מזל גורם איז דאס א חזקה. אמר ליה רב יוסף בריה דרבא לרבא, האט רב יוסף רבא'ס זון געזאגט צו רבא'ן, איך פארשטיי נישט, בעי מיניה מרב יוסף הלכה כרבי, איך האב געפרעגט פון רב יוסף'ן צו די הלכה איז ווי רבי אז מיט צוויי מאל איז א חזקה, ואמר לי, האט ער מיר גענטפערט, אין יא, האב איך אים א אנדער מאל האב איך אים געפרעגט, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, איז די הלכה ווי רבי שמעון בן גמליאל אז מיט דריי מאל איז א חזקה, ואמר לי אין, און ער האט מיר אויך געזאגט אין אחוכי אחיך בי, איך מיין ער לאכט אויס מיר. אזוי האט געפרעגט, אזוי האט געזאגט רב יוסף צו רבא'ן. אמר ליה האט ער אים געזאגט, לא, ער לאכט נישט אויס דיר, סתמי היא, ס'איז דא פארשידענע סתמען, ופשיט לך, און האט ער פושט געווען, ס'איז דא איין סתם אויף איין ארט וואס וואס דער סתם איז מיט צוויי מאל איז א חזקה, און אויף אנדערע ערטער איז דא וואס דער סתם איז אז מיט דריי מאל איז א חזקה, איז ביידע זאכן ריכטיג, לגבי אנדערע זאכן איז מיט צוויי מאל א חזקה, און לגבי אנדערע זאכן מיט דריי מאל א חזקה. נישואין ומלקיות. כרבי, לגבי דעם דין פון קטלנית, לגבי דעם דין מלקיות מ'עט באלד לערנען, איז ווי רבי אז מיט צוויי מאל איז א חזקה, וסתות ושור המועד כרבי שמעון בן גמליאל, גייט די גמרא דא מפרש זיין, נישואין הא דאמרן וואס מ'האט פריער געזאגט, וואס דער תנא ביי אונז אין דער משנה האט סותם געווען ווי רבי, לגבי דעם דין אז אויב זי האט געוואוינט מיט איין מאן, צען יאר נישט געהאט קיין קינדער, און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן, און צען יאר אויך נישט געהאט קיין קינדער, איז דאך זי מוחזק, איז זי שוין מוחזקת אז זי איז אן עקרה, און זי טאר נישט חתונה האבן צו אזעלכן וואס ער האט נאך נישט מקיים געווען פריה ורביה. דאס איז ווי ווי רבי. יעצט, מלקיות, ווי האט מען סותם געווען ביי מלקיות ווי רבי? דתנן, מיר האבן געלערנט מי שלקה, מען האט איינעם געגעבן מלקות, ושנה און געטאפלט, נאכאמאל געגעבן דעם מלקות, און נאכהער האט ער געטאן נאכאמאל אן עבירה, און דא רעדט זיך אז ס'איז געווען מלקות פון אזא איין לאו, וואס אויף דעם לאו קומט כרת, און דער ענין פון כרת איז דאך קיצור ימים, איז בית דין כונסין אותו לכיפה, איז דער בית דין נעמט אים אריין כיפה אין אזא איין סארט רום, ומאכילין אותו שעורים, מען גיט אים צו עסן גערשטן עד שתהא כרסו נפקעת, זעה איך דאך דא א. אז אז מיר זאגן אז מיט צוויי מאל איז ער שוין געווארן מוחזק פאר א רשע. וסתות, ביי וסתות האט מען געזאגט אט די דריי מאל, דתנן, מיר האבן געלערנט. אזוי איז דא א דין אז א פרוי האט געזען דם, איז די אלע טהרות וואס זי האט אנגערירט ביז א מעת לעת פריער זאגן מיר זענען טמא. ווי איז אבער ווען די פרוי האט א וסת, דאס הייסט אז שטענדיג ווייסט זי דעם דרייסיגסטן טאג, צי דורך דעם טאג פון חודש, דעמאלט איז זי רואה דם, דעמאלט בין איך נישט מטמא די טהרות למפרע, איז אין דעם דין פון וסת איז פארהאנען א קולא אז ס'איז נישט מטמא די טהרות למפרע, אבער ס'איז דא נאך א זאך, א חומרא אויכעט, אז אויב ס'איז געקומען די זמן וסת און זי האט זיך נישט בודק געווען צו זי איז טהורה צו נישט, זאגן מיר אורח בזמנו בא, און אפילו זי האט זיך נישט מרגיש געווען, נאר אויב זי האט זיך נישט בודק געווען איז זי טמא, מאכט דאך די וסת. ד א חומרא איז די דין אין האשה קובעת לה וסת, זי טוט נישט באשטימען דעם וסת אז זי זאל זיך אויף דעם פארלאזן און זאגן דיה שעתה אז ס'איז נאר טמא די זאכן וואס זי רירט יעצט אן, נישט א מעת לעת פריער, עד שתקבענה שלש פעמים, אויב זי האט אים באשטימט דריי מאל איז זי א חזקה אז אין די דעמאלט איז זי רואה ד. ואין מיטהרת מן הוסת זי האט געהאט א וסת נאכהער איז געווארן נשתנה מיט וויפיל צייט רופט זיך אהן ס'ווערט אוועק געריסן די וסת אז איך זאל זאגן אז אויב זי האט זיך נישט בודק געווען אין וסת הייסט זי נישט קיין טמאה ווייל די פריערדיגע וסת איז אוועק געגאנגען עד שתיעקר ממנה שלש פעמים אויב ס'איז גייט אוועק דריי מאל האט זי משנה געווען, ווי וועט זיין זי האט צוויי מאל נאר משנה געווען, איז דאך אויס בלייבט נאך אלץ די חזקה פון דעם פריערדיגן וסת, און אויב זי האט זיך נישט בודק געווען, זאגן מיר טמאה דאורח בזמנו בא, זעהן מיר דאך דא אויך אז די חזקה ווערט דריי מאל. ושור המועד, ווי האט מען סותם געווען אז ביי שור המועד אז דריי מאל איז א חזקה, די דין איז א שור ווען ער מאכט שאדן מיט אזיין סארט שאדן וואס כוונתו להזיק, באצאלט מען די ערשטע מאל א האלבן שאדן, אויב ער מאכט שאדן מיט שן רגל, דאס הייסט דורך א וועג וואס ער האט הנאה צי דרך הילוכו, דעמאלט איז ער גלייך אין אנפאנג א מועד, נאר אויב עס רופט זיך אן קרן לאו דווקא מיט דעם הארן, נאר יעדע זאך וואס כוונתו להזיק איז די ערשטע, כל זמן ער איז נישט קיין מועד, כל זמן ער האט נישט קיין חזקה, ער איז א נגחן, באצאלט מען א האלבן שאדן. און דאס האט מען געלערנט, דתנן האט מען געלערנט, אין השור נעשה מועד, דער שור ווערט נישט קיין מועד, עד שיעידו בו, ביז מ'וועט אים ווארענען שלושה פעמים, דריי מאל האט מען געווארנט דעם בעל הבית עס זאל היטן, דעמאלט וועט ער דארפן די פערדע מאל באצאלן א גאנצן שאדן, איז ביי שור המועד אויך די זעלבע זאך? דער מאירי זאגט דעם טעם פארוואס ביי נישואין און מלקות פסק'נט מען ווי רבי אז מיט צוויי מאל איז א חזקה, און ביי וסתות, ביי שור המועד פסק'נט מען ווי רבי שמעון בן גמליאל אז א חזקה איז מיט דריי מאל. מען האט מיט איר געזינדיגט האט מען אים געצווינגען אז מען זאל איר באפרייען, וועט זי זיך שוין יעצט קענען חתונה האבן, וועט זי נישט זיין קיין מופקרת. הדרן עלך הבא על יבמתו, הדרן עלך הבא על יבמתו.